א גוטן ערב שבת קודש, פרשת תזריע און שבת החודש, דאס איז אן עמערדזשענסי וואס איך לייג צו וואס איז אונטערגעקומען נאכדעם וואס כ'האב שוין גענדיגט דעם שיעור. קודם האב איך געוואלט זאגן, דער הייליגער רמבן ברענגט אין סוף פרשת בוא אז דער אייבערשטער האט געמאכט ניסים פון יציאת מצרים, וואס האט ער געמאכט די אלע ניסים? זאגט ער אזוי, נישט יעדער שוטה און יעדער רשע וואס וועט זאגן, לאמיך זען צו ס'איז דא א באשעפער, לאמיך זען צו ער קען מיר מאכן א נס. דער אייבישטער גייט עס דיר נישט מאכן, האט דער אייבישטער אראפגעלייגט א יסוד, איך האב באשאפן די וועלט, בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, יעצט, דאס וואס כ'האב באשאפן די וועלט, עסטו דאך מיינען אז די וועלט איז הפקר? באשאפן, איז אזוי ווי א מענטש וואס ער מאכט א טיש, ער קען אוועק וואקן, און די טיש בלייבט טיש, זאל מען וויסן ס'איז נישט אזוי.

אָט האָט דער אייבערשטער געוויזן די גרויסע ניסים פון יציאת מצרים וואָס האָט משדד געווען אַלע מערכות זענען געווען אַנדערש געמאַכט דעמאָלט ווי די טבע, וואַסער שטעלט זיך קיינמאָל נישט אָפּ, די ווינט קען נישט אָפּשטעלן וואַסערן, ס'האָבן זיך געמאַכט צוועלף פּלעטפאָרמס אַז מ'זאָל קענען אַריינגיין, מ'האָט זיך געזען דורך די גלאָז אַלע קינדער, מ'האָט געהאַט דאָרט פרוכט, ס'איז געווען ניסים שלא כדרך הטבע, דאס איז קריעת ים סוף, און ביז צו קריעת ים סוף די צען מכות, דאס אלעס איז געווען צו ווייזן אז דער אייבערשטער פירט די וועלט און ער איז משגיח דערויף. בקיצור, זאגט דער הייליגער רמבן, ווער ס'גלייבט נישט שכל מקרינו, יעדע זאך וואס האט פאסירט ביי א מענטש, איז דורכגעגאנגען אין די גאס, א קאר האט דיך נישט אריבערגעפארן, היינט איז אויך געווען עפעס א יונגערמאן האט מיך געוואלט אריבערפארן און ער געמיינט ס'איז א דזשאוק, און אזוי ווי די וויליאמסבורגער סיסטעם ארבעט איז שוין געקומען א צווייטער יונגערמאן, ער איז א פאפענער, און ער האט שוין געוואלט זאגן עדות אז ער האט געזען ס'איז גארנישט געווען. בקיצור, איך בין געגאנגען און איך האב אים געזאגט הער מיך אויס רבי איד, ער האט מיך געוואלט אריבערפארן יענע גאס און דא האסטו די ווידיאו דערפון, איך האב געכאפט די גאנצע צייט ווידיאו, לויפט ער אוועק, ער האט זיך באהאלטן אין פאפא אין פאפא תלמוד תורה. ווען ס'איז יעדער גרייט עדות צו זאגן, א איד האט אמאל געפרעגט אין מונקאטש וואס טוהן אזויפיל אידן פאר פאר פרנסה, זאגט יענער מען גייט עדות זאגן, פרעגט ער וואס ווי גייט מען עדות זאגן, זאגט ער דארט ווי מען צאלט זאגט מען עדות. לענינינו וואס איך וויל זאגן איז, די רמבן זאגט אז אלעס וואס אונז גיימער דורך איז ניסים אין בהם טבע, ס'איז גארנישט קיין טבע, ס'איז נסים נסתרים, זאגט ער אין לאדם חלק בתורת משה, א איד האט נישט קיין חלק אין תורת משה ביז ער גלייבט נישט שכל מקרינו כולם נסים אין בהם טבע, אלעס איז נסים אן א טבע, אלעס איז נסים שבנסים, בפרט נאך פאר א איד, ווייל א איד האט דאך א געוואלטיגן כנגד, עניוועי, כ'האב דא באקומען קודם כל א ידיעה אז ברוך השם ברוך מרדכי איז ויחזק השם את לב ברוך מרדכי, ער האט נישט געוואלט נעמען דעם דיעל, פון טו טו סיקס, ס'הייסט סיקס יערס און נאך צוויי וועט ער קענען גיין פאר פאראל, און דער די עי מיסטער טאמפסאן איז דאס געוואויר געווארן נעכטן ביינאכט, האט ער געפיומט, ער האט געזאגט ס'נישט דא קיין דיעל, אונז גיימער פאר טרייעל, דעטס איט. יעצט, אזוי ווי איך האב ענק שוין געזאגט, טאמער גייט מען טאקע פאר טרייעל, איך האב נישט געגלייבט די גאווערמענט וועט וועלן גיין פאר טרייעל וואס האט צו קאסטן מיליאנען, און זיי האבן א פראבלעם מיט די אלע וויטנעסעס, מיט דעם סרולי רובינשטיין, זיי האבן נאך מיט אים אויכעט יענעם פראבלעם, ווייל דא האט ער גענומען אַכט הונדערט טויזנט דאלער און זיי האבן עס שוין אפגעשטעלט, בקיצור, זיי ווייסן דאך נאכנישט וואס ס'גייט זיין, אבער ווי איך האב געהערט, זיי גייען אויף טרייעל אויף דעם גאנצן קעיס, אויף ברוך מרדכי מיט זיינע זין, מיט אריינשיקן געלט, מיט טראגן וויטנעמס און וויקטעמס אויף ארץ ישראל, ס'איז ממש, ס'האט זיך אזוי גוט געפירט, און אונז האמיר קיינמאל נישט געוואוסט אז אלעס איז ווי דער אייבישטער האט עס פאר אונז געפירט איז געווען כולם ניסים אין בהם טבע, יעדע מינוט ווער מיר געוואויר נאך ארגער ווי דער מצב איז געווען וואס אונז האמיר קיינמאל נישט געזען, ס'איז דא א איד א רב ער הייסט קאקאבעצקי, מאקאבעצקי, קאקאבעצקי, איך ווייס נישט וויאזוי ער הייסט, ער איז דעם מאנדל'ס איידעם, דער וואס האט געמאכט די גיורת, געווען א בית דין פון שלושה וואס האבן געמאכט א גיורת, איינע האט געזאגט איך האב מיך פארליבט אין א סעילס מאן אין א סעילס מיידל פון עפעס א קעמערע קאמפעני האבן זיי געמאכט א גיורת, פארוואס נישט? איז געווען מאנדל, און ס'איז געווען דארטן נאך צוויי רבנים, ס'איז נישט וויכטיג ווער עס זענען געווען, ווייל ער איז געווען דער הויפט בית דין. יעצט, למעשה, דער מאקאבעצקי איז אזא קרוק, אזא קרימינעל, כ'ווייס נישט צי מאקאבעצקי איז א פוילישער נאמען, צי דאס איז א ליטווישער נאמען, ס'איז אזא קרימינעל אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. ער איז געגאנגען, מ'האט אים, מ'האט גערופן סרולי רובינשטיין צו אים, אז ער זאל זאגן אז מ'זאל היילן דעם סרולי רובינשטיין, בערל אשכנזי האט אים מאלעסטעד. און ער האט מודה געווען, ער האט מודה געווען אין פראנט פון א בית דין, איך האב אים מאלעסטעט, איך גיי תשובה טון, איך גיי אים געבן געלט פאר דאקטוירים, אים קיינמאל נישט געגעבן, אדרבה, ער האט געזאגט קענסט קומען צו מיר עסן פרייטאג נאכמיטאג קוגל, האב איך געטענה'ט, משוגע מטורף, ער וויל אים ווייטער האבן פאר א פרי מיעט פאר אלל, דאך אזא שייגעץ דער, נאכדעם איז ער געגאנגען, און אונז האבן מיר ארויס געגעבן דעם צעטל פאר די גאווערמענט, איז ווען ס'איז געקומען אז דער בערל אשכנזי איז געשטאנען אויף טרייעל, פרעגט אים דער דזשאדזש דו קענסט. סרולי רובינשטיין פון ערגעץ? ווייל זי האט געוואלט וויסן צי ער האט א נגיעה צו זאגן עדות, זאגט ער זיכער נישט. ציט ארויס די צעטל פון מאקאבעצקי. שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך. איז ער אראפגעגאנגען איך בין נישט געי, איך בין האולי מיט אלעס, איי סווער, זאגט זי שווער נישט, ביסט אנדער אוט עניוועי. למעשה איז געווען אזוי. יעצט האט מען דאך שוין באקומען די גאנצע קעיס אלעס די פעיפער ווארק, שטייט דארטן אזוי, מאקאבעצקי האט ער איז אריינגעקומען אויף א חתונה, חתונה געמאכט א קינד איז ער געקומען אויף שבע ברכות, דער אלי' פעקעט איז געווארן זיין איידעם, אזוי האט ער נישט געוואלט קומען צום די עי, די די עי האט געבעטן ער זאל קומען, ענדליך ער איז געקומען, ער האט געזאגט איך קום עניוועי אריין פארן שבע ברכות וועל איך שוין דא זיין, פיין נאו פראבלעם, האט ער אים געפרעגט אפאר שאלות, איינס איז געווען, דו האסט געהאט א דין תורה ביי ר', ר' שלמה אהרן קעלנער האט געהאט ביי דיר א דין תורה מיט מאיר לעבאוויטש? האט ער געזאגט יא, פארוואס ער איז זייער קלוג ער איז א רב, א דין תורה מעג מען גיין הייסט עס נישט אבסטראקטינג דזשאסטיס. ער וויל גיין זיך פארהאנדלען אויפן אידישן אופן. למעשה אבער האט מען געפרעגט מאיר לעבאוויטש'ן האסטו געמאכט א דין תורה ביי קוקאוויצקי? ער האט דאך נישט געוואלט זאגן אז ס'איז געווען א דין תורה ווייל ער האט דאך געוואלט שרייען אז מיסטער קעלנער האט אים געוואלט בא'גנב'ענען געלט. זאגט ער ניין ס'איז נישט געווען קיין דין תורה ווייל קודם איז קעלנער נישט דארט געווען און האבן נישט געווען קיין בית דין פון דרײַ. סאו דא איז געווען סתירות. ס'איז ממש איך זאג אייך פארצוליינען די פעיפער ווארק קען נעמען א וואך און איך האלט עס נישט ביים טון. נאכדעם איז דא איינער וואס כ'האב שוין געזאגט זיין נאמען, ער הייסט וואל ווערצבערג, ער האט געגעבן דרייסיג טויזענט דאלער צו וויפיל פאר סאטמאר פאר א טויער, בקיצור מען האט אים געפרעגט זאג מיר וואס ווייסטו פון דעם קעיס פון ר' שלמה אהרן קעלנער זאגט ער וואס הייסט שלמה אהרן קעלנער האט געבעטן אז ער וויל האבן געלט פרעגט מען אים פארוואס האט האט מען אים נישט מען האט אים געגעבן זאגט ער ניין דא וואס איז געווען איז אזוי ער ר' שלמה אהרן האט געוואלט פינף הונדערט טויזענט אבער איך האב אים געאפערט נאר טו טווענטי פייוו. זיי האבן אויך געפרעגט מאיר'ן ס'איז געווען אן אפער פון געלט, האט מאיר געזאגט זיכער איז געווען אן אפער פון געלט, די אפער איז געווען הונדערט טויזענט, סא זיי האבן שוין געזען דא אז אלעס איז פול מיט שקר און בלאף, די גאווערמענט איז אזוי צושטערט פון די גאנצע זאך, אז די גאווערמענט האט געזאגט, די עי די עי האט געזאגט, איי דאוט איף דער וויל עווער שיין לייט אין דיס בילדינג, אזאלכע קרימענילישע זאכן איז געווען. זיי האבן קלאר מסביר געווען אז טשארלס היינס איז געווען דער ארבייטער פאר משה אבי המסור. צו זעהן ממש מ'האט דא געמאכט געפעלטשעוועט און זעהן מיר יעצט אזאלעכע דאקומענטס. מ'איז געגאנגען צום בית דין. ביי מיר איז מען געגאנגען צום בית דין זאלן אונטערשרייבן א חייט. ס'איז געווען איין נוסח, דריי קלאוזעס, און דאס האט יעדער אונטערגעשריבן. דא איז דא אזויפיל צעטלעך, מאקאבעצקי און קוקאיעצקי, און דער וואס ס'שרייבט די שטר איז דער ווענדל זיין שוואגער. דער מענדל מאנדל, ער איז זייער נישט געזונט יעצט. ס'איז געווען אמאל א דין תורה וואס זיי האבן געפירט מיט עפעס קעגן א ווייבל. האט זיך ר' חיים פלאהר געזאגט, זאלסט וויסן, דו פירסט א דין תורה מיט א צובראכענע נשמה, איך ווייס וואס דא איז געווען, און דו זאלסט וויסן, ביסט א יונגסטער, דער אייבערשטער וועט דיך נישט צולאזן אזוי. קיצור, איז ער געגאנגען און ער האט זיך ארויסגעצויגן דערפון און פארטיג. דאס ווייבל האט חתונה געהאט. ער איז א מענטש וואס פאר געלט קען מען אים קויפן. זאגט אים חיים פלאר, מאך ווייטער דין תורות צווישן לענדלארדס און טענענטס, צווישן קאנטרעקטערס, אבער טו א טובה, ווען דו דארפסט וויסן וואו צו גיין, קומט ער אריין זאגן פאלשע טעסטעמאני אין די עי'ס אפיס, דעמאלטס ער מאכט שבע ברכות מיט זיין טאכטער אליה פעקעטע, איך הער יעצט האט ער זיי ער האט זי אהיימגעשיקט מיט א סטעמפ, קענסט בלייבן דארט. נאן ריטורן, זענען אזאלעכע רשעים די היינטיגע רבנים אז ס'לאזט זיך נישט זאגן וואס דאס רשעות איז, ס'איז אנבעליוועבל וואס זיי טוען. יעצט איז אזוי, מען האט געפרעגט מאיר לעבאוויטש, זאג מיר מאיר, ס'איז געווען דא א טריפ וואס איז געווען ערעינדזשד אויף פלארידע, מען האט מיטגענומען סרולי רובינשטיין, מען האט אים געגעבן דראגס דארטן, מען האט אים געגעבן וויסקי, און ס'איז דא איינער שלום ווייזנער, שלום ווייזנער האב איך שוין געהאט אויף מיין האטליין דרײַ יאר צוריק, ער איז א דראג עדיקט, ער האט. געמאכט עפעס אין א קאסינא, האט ער נאכגעפעלטשעוועט קארטלעך צו וויאזוי בקיצור ער האט געווינען צופיל מען האט אים אויפגעפיקט מען האט געזעהן סאיז אלעס פאלש שוין. ער פלעגט סמאוקן אין קלויזענבורג אויבן ביי די ווייבער שול דראגס, ער האט געוואוינט אויף יו סטריט בקיצור איז דער ווייזנער ער איז געגאנגען און ער האט זיך אריינגעמישט דא ארויסהעלפן די לעבאוויטש, זיי האבן דאך גענוצט יעדן פארדראגטן חברה מאן מען זאל ארויסהעלפן נאך ווארט א עפ געלט עפעס געלט געגעבן געגאנגען ר' מאיר בעל הנס ס'איז נישט קיין חילוק עפעס זאל מען זאגן זיי זענען געגאנגען און זיי האבן געמאכט זיי האבן אים גענומען און ער איז אראפגעפארן אויף פלארידע און זיי האבן געהאט דארטן א מענטש וואס ער רופט זיך TOT אויכעט א אויסגעפרעסענער ליגנער און א שייגעץ, ער געגאנגען ער האט אלעס אויפגעכאפט, למעשה האמיר אונז געזען די אלע ווידיאוס וואס ער האט אויפגעכאפט, מען האט אים עטליכע מאל געפרעגט ווען ער איז געווען היי און דראנק, מען האט אים געפרעגט סרולי רובינשטיין האט דיר קעלנער אמאל געאפערט געלט? זאגט ער ניין קיינמאל נישט, סא ווייזנער'ס גאנצע מישען איז דורכגעפאלן, פרעגט יעצט די נייער עי די עי וואס ער ארבעט היינט אונטער טאמפסאן ווער? האט ארגענעזירט דאס ארויפפארן אויף פלארידע, ס'האט געקאסט א מאיאנטיג מיט געלט, מסתם דער וואס האט אויפגעכאפט דאס אלעס, דער TOT האט גענומען פופציג זעכציג טויזנט דאלער, ווער האט דאס אלעס ארעינדזשט? רופט זיך אן מייער, דאס האט ארעינדזשט דער DA מיסטער טשארלס היינס. די גאווערמענט האט אזוי עקספלאודעד, נישט ווייל זיי האלטן אז טשארלס היינס האט עס געטון, טשארלס היינס איז געווען צו אלט פאר די זאך, ער האט געזען אז טשארלס היינס האט בעיסיקלי געארבעט פאר משה אבות המוסר. און ער האט געארבעט פאר סאטמאר, וואס זיי האבן געהייסן די שמיציגסטע זאכן האבן זיי געטון און ער זאגט איטס נעווער גאנע לייט לייט אן דיס בילדינג אגען ס'איז געפערליך. סאו יעצט? זיי האבן נאך אסאך זאכן געפרעגט איך וויל נישט אריינגיין אין די גאנצע זאך וואס דויערט א האלבע וואך איבערצוליינען און און עס ארויסצוזאגן בקיצור. למעשה, האבן זיי געפרעגט חיים פלאהר, חיים, האט קעלנער גענומען געלט? זאגט ער אזוי, טאמער וואלט ער גענומען דאס ערשטע מאל, וואלט מען זיך נישט צוריקגעקומען א צווייט מאל. מיר האבן זיינע ברודער פארציילט, אז אכט מאל האט מען זיי אפראוטשט אז מען וויל אים געבן געלט. נו, אז מען האט שוין געגעבן דארף מען דאך נישט געבן נאכאמאל. זאגט ער, אויפן לעצטן מאל ווייס איך נישט, דאס לעצטע מאל בין איך נישט דארט געווען, אבער אז מען האט געאפערט ביים אכטן מאל נאך זיבן מאל איז דאך א סימן אז ער האט נישט גענומען קיין געלט. בקיצור, נאכדעם איז געגאנגען דער וואלווי, דער וואלווי ווערצבערגער, ער שרייט אז מען האט אים געגעבן דרייסיג טויזענט דאלער, די לעבאוויטש האבן אים געגעבן דרייסיג טויזענט דאלער ער זאל עס טראגן פאר קעלנער, שרייט ער ער האט עס געטראגן פאר קעלנער און קעלנער האט עס גענומען, סאו ער איז נישט שילדיג גארנישט דא אין די פרשה, סאו פרעגט אים די די עי איך פארשטיי נישט. דו זאגסט אזוי, מען האט אים געאפערט צוויי פופציג און ער האט געזאגט ס'איז נישט גענוג ער וויל פינף הונדערט. זייער פיין. נו, איך פארשטיי נישט, און ער האט זיך פארקויפט פאר דרייסיג? וויאזוי ארבעט דאס? האט מען געזען זענען אלע ליגנערס פון קאפ ביז פיס, זיי זענען אזוי פעד אפ פון די גאנצע זאך, אז זיי מיינען אז דאך יעדער איז אזוי, איך האב זיי בארואיגט, ניין ניין ניין, ס'איז דא אין יעדע גרויסן בושל פון עפל, ס'איז דא דריי פיר פארפוילטע. אבער אונז זעמיר נישט די פארפולטע. נאכדעם האט מען געפרעגט דעם מאיר לעבאוויטש,, ער קען גוט טורנהיים ווייל קודם זיין טאטע האט אים מאלעסטעט און ווער ווייסט צו ער האט אים נישט מאלעסטעט, און האט אים געפרעגט דו קענסט טורנהיים? זאגט ער ער ווייסט נישט ווער דאס איז, ער קען אים נישט. זיי האבן דאך געזען אזויפיל סתירות מיט ליגנט, יעצט קעלנער איז ברוך השם ארויס, דער איז פינישט, ער איז ארויס סקאן, יעצט און די שאלה איז וואס גייט יעצט די גאווערמענט טון מיט די אלע לגיונות? They gonna put this all together און זיי גייען אזאלעכע מכות געבן פאר די לעבאוויטש פעמילי אז ס'וועט זיין נישט נאר דער קענטערע דארט זיין ברוך מרדכי נאר ער וועט האבן חזנים מיט משוררים מיט גבירים אויך. זיי גייען זיך אויסלערנען, ס'איז ארויסגעקומען יעצט אלע פעיפערס קומט דאך צוביסלעך ארויס, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט אין דעם טעיפ הערט מען אז משה גאבע האט געאפערט די געלט. ס'איז מורא'דיג. זיי האבן געמאכט א בלאג ספאט וועגן קעלנערן, פארוואס די גאווערמענט האט א מורא צו פראסעסן און מ'קען געוואויר ווערן אלעס. זיי ווייסן נישט וואס די גאווערמענט ווייסט שוין אלס. זיי ווייסן אז משה גאבע האט געזאגט ער האט געאפערט געלט. ער האט נאכנישט געוואוסט ווער משה גאבע איז, האבמיר אונז יעצט געזאגט, ער איז משה דער ראש המוסרים. דאס איז ווער ער איז. ער איז דער וואס טשארלס היינס האט פאר אים געארבעט מיטן גרויסן בילדינג מיט די אלע מיליאנען דאלער וואס ער האט באקומען פון די גאווערמענט. עניוועי, דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען, ס'וועט נאך קומען, יעדע וואך וועל איך נאך אביסל פארליינען וואס דא איז אלס. אידל וואלף וועט אויך ארויסקומען, יעדער גייט דא ארויסקומען, יעדער איז געווען דא אינוואלווד, קיינער איז דא נישט קיין נקי כפיים. יעצט, מאקא קאקאבעצקי האט געשריבן א בריוו אזוי, ער האט דאך געהאט דא א פראבלעם ווייל מ'האט דאס. דעם בערל אשכנזי'ן געכאפט ווייל ער איז דאך געווען דער דיין, איז ער געגאנגען האט ארויסגעגעבן א בריוו אז ר' שלמה אהרן קעלנער איז א מוסר, ער האט געטוישט איך מחליפות השיטה, האט אים געגעבן אפאר טאלער, געדארפט חתונה מאכן, יעצט האט ער עס געכאפט בעקווארדס, יעצט דארף ער האבן אפאר הונדערט טויזנט דאלער צו באצאלן פארן גט, נאכדעם. האט ער געזאגט, האט ער געשריבן אין בריוו, אז דאס וואס סרולי רובינשטיין האט נישט קיין שום רעכט צו זיין אין ערכאות, קיין שום רעכט האט ער נישט דארט צו זיין, נאר טאמער ער לאזט פריי ברוך מרדכי'ן פון אלעם, סרולי רובינשטיין איז ארויסגעגאנגען פון קאורט, און נאר דעמאלטס איז בערל אשכנזי מחיוב צו געבן געלט פאר אויסהיילן. און אזוי ווייטער, און ווען נישט הייסט ער א מוסר, ער מיט ר' שלמה אהרן קעלנער. יעצט די לעידי האט אים געפרעגט דעם ווייען, זאג מיר, ער הייסט א מוסר? פרעגט ער נו וויאזוי ביסטו דא? דו ביסט דאך אויך דא אין א גוי'אישן קאורט. נו פרעגט ער אים אזוי, דו האסט דאך געזאגט אז שלמה אהרן קעלנער האט דיך גערופן צו דין תורה. נו אז ער האט דיך גערופן צו דין תורה, האו דיד יו וויינד אפ היער? ער האט געזעהן אז מען זאגט אים ליגנט פראם רייט טו לעפט. קוקאבעצקי האט באקומען דארטן א נאמען ווי דער גרעסטער ליגנער. ער האט געזאגט פאר קוקאבעצקי. ער האט אים געפרעגט אפאר שאלות און אויף יעדע שאלה האט ער געזאגט. ער האט אים געפרעגט, דו געדענקסט אזא נאמען קעלנער? ער געדענקט נישט. דו געדענקסט אזא נאמען סרולי רובינשטיין? ער געדענקט נישט. און אלעס האט ער געזאגט אדער ער האט שוין פארגעסן, ער פירט אסאך דין תורה'ס, ער געדענקט נישט. האט אים קעווין געזאגט, לאמיך דיר זאגן איין זאך, מענטשן אזוי ווי דו שטעל איך ארויף אויף א גרענד דזשורי, און דארטן הייבן זיי אן צו געדענקען זאכן, סאו איך וויל דיר זאגן איין זאך, דו וואקסט ארויס פון דא, באט איים נאט שור דו גייסט נישט שטיין אויף א גרענד דזשורי סטענד. נאכדעם פרעגט ער אים, האט איך אים געאפערט געלט? ער שרייט זיך, מ'האט אים געאפערט צוויי הונדערט און פופציג טויזנט דאלער, נו וואס איז ער געגאנגען צו דין תורה? און בעסער געזאגט, פארוואס האט ער געוואלט גיין צו דין תורה? זאגסט אליינס אז ער איז ביי די דין תורה קיינמאל נישט אנגעקומען, סאו וואס ער איז נישט געווען אינטערעסירט אויפצופיקן די צוויי הונדערט און פופציג טויזנט דאלער, סאו אויף וואס האט ער גערופן ענק צו דין תורה? סאו לאמיר דיר זאגן קאקאבעצקי, געווענטליך אזאלכע קרוקס ווי דו, אזוי ווי בעלסקי, מיט די אלע קרוקס, די דוד וויינבערגער, די אלע ווען ס'קומט ארויס אז זענען שקצים און זיי האלטן נישט פון תורת משה, עווענטשעלי פארלירן זיי זייער פנים אינגאנצן. און דעטס א ביג שעים, ווייל דו ביסט א תלמיד חכם, נאר וואס, דער דארט ווי מען געט דיר געלט דארט גייסטו איידער, סא איך האב באמת נישט אונז האמיר נישט געוויסט. און מיט וועם האט מען זיך געשלאגן? מען האט זיך געשלאגן ממש מיטן סטרא אחרא אליינס, אוודאי, אפצושטעלן זנות, בפרט נאך פאר קינדער, דאס איז די סטרא אחרא, איך מיין מען האט זיך געשלאגן מיטן סמך מם אליינס, בפרט נאך וואס ס'איז דא געגאנגען, ס'איז געווען פרי פאר אלל אלע יארן, עניוועי. איך האף נאר אז וואלף ווערצבערגער וועט ענק אפגעבן די דרייסיג טויזענט דאלער, ווייל צו קעלנערן איז עס נישט אנגעקומען, ווייל קעלנער האט דאך געוואלט א האלב מיליאן לויט ווי ער זאגט, וואס האט ער געסעטלט שטילערהייט פאר דרייסיג? יעצט אבער צוריק קומען צו דעם רמבן, אונז האמיר נישט געוויסט וואס פאר א ניסים נגלים אין בהם טבע אונז האמיר דא געהאט, ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז ממש נישט צום גלייבן, אזאלעכע ליגנערס פשוט. בלעדע ליגנערס! און איך זאג עס דער עולם זאל וויסן, זאלסט נישט טראסטן קיין רב גארנישט, מאך נישט קיין קרומעם דיעל מיט א רב, זע אים אפילו נישט, ווייל ער וועט זאגן אז דו ביסט געקומען און דו האסט דאס און דאס געוואלט. זענען אזאלעכע לאו-לייפס זענען די שמוץ פון די ערד. אלע זענען אינאיינעם די זעלבע. כאפט א דאלער און שרייבט ער א בריוו. ער ווייסט אז דער בערל אשכנזי האט מאלעסטעד דעם סרולי רובינשטיין שרייבט ער גאר א בריוו אז ער איז א מסור טאמער ער גייט נישט ארויס און ער מוז באפרייען ברוך מאתכם. עניוועי. די עי די עי האט אים געפרעגט צו ער ווייסט וואס דאס הייסט אינטרודינג אין דזשאסטעס, אקעי ער וועט זיך שוין אויסלערנען, ער וועט שוין אסאך וויסן, יעצט למעשה די גאווערמענט וויל ברוך מרדכי נישט געבן קיין דיעלס, איך הער ס'איז נעכטן ביינאכט אראפגעפאלן דער גאנצער דיעל פון טיש, ביי די מכות איז אויך געווען אזוי, ויחזק השם את לב פרעה, משה רבינו איז געקומען צוהרג'עט און צושלאגן, איך קען איך קען מיר נישט פארשטעלן וויאזוי משה רבינו האט אויסגעזען ווען ער איז געקומען אין מצרים, עטס מיינטס ער איז געקומען מיט א טשעריעט מיט א ווייט הארס? און מענטשן האבן אים געטראגן, און ער איז געקומען צו פרעה'ן, לאמיך ענק זאגן, איך מאך דאך מיט די גרויסע יסורים, היינט האט מיך אויך איינער געוואלט איבערפארן, א פ א פאפעפינער, א פאפענער, איך וויל ענק זאגן, אזוי האט משה רבינו אויסגעזעהן מצרים, ווען ער איז אריין געקומען האבן די אידן אנגעהויבן צו זאגן, אה, ער איז שוין ווידער דא, דער מענטש וואס ער מאכט אונז אלע צרות, אה, דער מענטש וואס דא, וועגן אים ארבעט מען אונז שווער און ביטער, ער איז שוין ווידער דא, שוין, ער איז ווידער דא. נאך א עקסטערע מזל אז הענרי פארד האט נישט געלעבט דעמאלטס און האט נישט געמאכט קיין קאר, ווען נישט זאג איך אייך צו איינער וואלט אריינגעפארן אין משה רבינו וואלט אים איבערגעטרעטן אויף טויט חס ושלום. ס'איז דארטן געווען כאאס ווען ער איז געקומען ברענגען א בפירוש'ן פסוק, דער אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו לך ואספת שבעים מזקני ישראל, און ס'שטייט משה בן שמונים און אהרן בן שמונים ושלש שנים ווען זיי זענען געשטאנען פאר פרעה זאגט רשי און ווי זענען געווען אלע זקנים, דער אייבערשטער האט אים נישט געהייסן גיין אליין, זאגט רש"י ווייסט וואס איז געשען? עס איז אזוי געשען. יעצט קענסט וואשינגטאן די סי? וואשינגטאן די סי איז דא יעדע גאס האט א נאמען פון א סטעיט נארט קעראליינע ניו העמפשיר בקיצור אין יעדען גאס איז אן אנדערע פון די זקנים געבליבן אינדרויסן ער האט זיך דארט אפגעשטעלט ער האט געזאגט משה רבינו איך קען נישט אזוי שנעל גיין איך האב צוטון מיטן הארץ משה רבינו געט א קום אן פאר פרעה און ער זעהט זיך דארט אליינס עטס ווייסט וואסארא ליצה ליצנות דער פרעה האט געמאכט פון דעם משה רבינו? עד כדי כך, שטעל דיר פאר משה רבינו געבט א זאג פארן אייבערשטן, צוויי שאלות האב איך צו דיר, איינס איז, למה הרעותה לעם הזה, וואס האסטו שלעכטס געטון פאר דעם פאלק, דו נעמסט דיך, דו לייגסט זיי צוגרונד, און די אנדערע שאלה איז, ולמה זה שלחתני, וואס האסטו מיך געדארפט שיקן, אויף צו ליידן אזאלכע בזיונות, האסטו געדארפט שלח נא ביד תשלח. יעצט, ס'איז דא א ספר וואס ער האט רנ"ב בחינות אויף וואס משה רבינו האט דא געזאגט פארן אייבערשטן, ס'איז פון מגלה עמוקות, ס'איז סודות נוראות, איינע פון זיינע סודות זאגט ער, ווייל משה רבינו האט געזאגט פארן אייבערשטן ולמה זה שלחתני און ער האט אים נאך געזאגט שלח נא ביד תשלח, דעמאלטס איז נגזר געווארן ער גייט נישט אריין ברענגען די אידן אויף ארץ ישראל, ווייל די אייגענע מויל האט עס געזאגט, אבער איך קען פארשטיין זייער פשוט פארוואס ער האט עס געזאגט, ער האט אויסגעזען דארטן ווי דער הייליגסטער מענטש אין שטאט. יעדער איינער ווען ער האט אים געזען קומען ער גייט שוין צו פרעה'ן, אה ער גייט שוין ווידער, ער גייט אונז שוין ווידער אנמאכן צרות. און ביז דער אייבערשטער האט געהאלפן פיינעלי אז די אידן זענען ארויס פון דעם געוואלדיגן שעבוד מצרים און מיט אזאלעכע ניסים, דעמאלטס האט מען ערשט געזען אז השם הוא האלוקים. נאר וויבאלד משה רבינו האט שוין געזאגט דעם סטעיטמענט ולמה זה שלחתני איז נגזר געווארן אז ער גייט נישט זיין דער שליח אריינצוברענגען די אידן אויף ארץ ישראל. ער וועט זיין דער גואל צדק במהרה, אזוי זאגט דער אור החיים הקדוש, ווער ס'לערנט נישט תורת משה וועט נישט האבן קיין זכיה משה רבינו זאל אים אויסלייזן, אזוי ווי מצרים זענען געשטארבן אכציג פראצענט נאר וחמושים, צוואנציג פראצענט, זענען ארויף געגאנגען, דער זעלבע וועט זיין ווען משיח וועט קומען, ר' מיילך ברענגט עס, זיי האבן זיך פארליבט אין זייער געלט און זיי האבן אפילו נישט וועלן גיין. און דאס זאלט איר וויסן איז א מורא'דיגע זאך, און ביי די ערשטע זאך וואס משה רבינו האט געפרעגט דעם אייבערשטן למה הרעותה לעם הזה, דארט איז שוין דער אייבערשטער געווארן כביכול ברוגז, זאגט משה רבינו, איין מינוט, איך האב געהאט א אברהם, איך האב געהאט א יצחק, איך האב געהאט א יעקב, איך האב זיך באוויזן צו זיי, איך האב זיי צוגעזאגט זאכן וואס ס'לאזט זיך נאר. כ'האב עס אמאל מקיים געווען? ניין. זיי האבן אמאל געזען ארץ ישראל פאר זייערע קינדער? קיינמאל נישט. און דער אייבערשטער האט אים פארגעהאלטן, פארוואס ער האט אזוי גערעדט. נאר דער אייבערשטער האט אים אבער געהאלטן אין איין זאגן א ווארט, כי אני הכבדתי את לבו. ס'איז דא איינער וואס ס'פירט די גאנצע וועלט, איך האב נישט איבערגעלאזט די וועלט אויף הפקר, איך זאג דיר עתה תראה, דו וועסט נאך זען, דו וועסט נאך האבן אסאך נחת פון כלל ישראל, פון דעם פאלק וואס דו האסט זיי גענומען ארויס פון מצרים און צו קבלת התורה, און די זעלבע דא אויך, ברוך השם דער אייבערשטער האט מכביד געווען ברוך מרדכי'ס הארץ, אונז זעען מיר דאך אויס ווי ממש ווי ווי גארנישט, ווי די ביליגסטע פון כלל ישראל, מיר לויפן נאך די פאר חזירים און דער. וואקלט זיך און געראנגלט זיך, ער האט שוין געהאט א דיעל פאר דריי יאר, צו זיצן דריי יאר, פאר צוויי יאר פאר ראש השנה, יעצט האט מען אים געוואלט געבן טו טו סיקס, עטס ווייסט אונז וואלט מיר דאס נישט אויסגעהאלטן, ס'האט געקאסט ר' שלמה אהרן לויער געלט מיליאנען, ס'האט געקאסט אזויפיל געלט מיט אלעם, מיט מיט מלחמות, ער זאל גיין זיצן צו צוויי, ס'זאל נישט גיין צוויי, ס'זאל גיין זעקס יאר, נאר נאך צוויי יאר קען ער גיין אויף פאראול אויב ער וועט טרעפן די צוועלף גוים וואס זאל אים ארויסלאזן. ס'וואלט געווען א פראסק אין פנים. ווען אונז האמיר עס געהערט אין קאורט דעמאלטס אינדערפרי, איך בין געווען אויסער מיך. נאר וואס, כ'האב געדענקט איין זאך, כי אני י י י י הכבדתי את לבו, כ'האב געוואוסט, אההה, דער אייבישטער גייט אים מאכן א שווער הארץ, פארוואס, למען שתי אותותי אלה בקרבו, איך זאל קענען אין אים, דורך אים וועל איך געערט ווערן און וויסן אז ס'איז דא א באשעפער וואס ער לאזט נישט טאטשן די קינדער. סא עניוועי. איז דער ברוך מרדכי האט נישט געוואלט אננעמען דינסטאג דעם דיעל, יעדער איז אהיים צושאסן מען האט נישט געוויסט וואס גייט זיין נעקסט, טאמער נעמט ער דעם דיעל זענען מיר אויף צרות, עניוועי ביינאכט האט מיסטער טאמפסאן צוזאם גערופן דעם עי די עי געפרעגט ווי האלט עס, ער זאגט ער האט נישט געוואלט נעמען דעם דיעל פון טו טו סיקס, האט ער געזאגט אויב אזוי נעם אראפ דעם דיעל דער איז נאו דיעל, מיר גאוינג פאר טרייעל, אבער עמער געווינען אדער פארלירן, טאמער עמער געווינען בלייבט ער זיצן. לאורך ימים, און נישט נאר ער נאר וועט אים מיטשיקן א גרויס מנין, עווריבאדי דעט וואס אינוואלווד, יעצט האט עטס אויפגערעגט דעם די עי, נישט נאר האט עטס אויפגערעגט, ער זעהט מען האט געמאכט א שמאטע פון דעם לאו סיסטעם, האבן ארויסגעגעבן מיליאנס אוו דאלערס אוו קאראפשען, און הי איז נאט גאנא לעט יו געט עוועי וויט איט, סאו ברוך השם שכל מקרינו כולם ניסים אין בהם טבע, ברוך מרדכי האט שוין נישט דעם דיעל, לויט ווי איך הער איז דער דיעל אראפ פון טיש. ער וועט גיין פאר טרייעל, נאר ער האפט אז סרולי רובינשטיין וועט נישט קומען, אדער ער וועט זאגן וואס מען דארף נישט זאגן. נאר דאס גייט מסתם נישט געשעהן, ווייל זיי האבן געפריזט די עסעטס וואס ער האט אים באצאלט, און ס'מוז נאך נישט זיין אז ער וועט עס באקומען, און ס'קען גאר זיין ער וועט גיין זיצן ווייל ער האט גענומען געלט, ער האט עס נישט געטארט נעמען, דער לויער האט אים געזאגט, דער לויער האט אים פארראטן. דער לויער האט אויך אדער גיין זיצן אדער פארלירן די לייסענס סאו אונז האלט מען ברוך השם דא כי אני הכבדתי את לבו יעצט גייט מען מערצעשעם דער טאמסן האט איהר געזאגט זאלסט וויסן אונז גיימיר פאר טרייעל עיפריל דעם פינף און צוואנציגסטן ענד איטס יור דזשאב אז דו זאלסט געווינען דעם טרייעל דעטס אלל וויר נאט גאנא פלעי אראונד געימס ענימאר יא כי אני הכבדתי את לבו איז געווען איינער א קלוגער וואס איז געווען אינוואלווד אין בארא פארק כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל ער איז שוין אפגעזעסן. צוויי יאר געזעסן, ער האט אויף אלעם מודה געווען, דא אסאך אזעלכע קלוגע זיי האבן אויף אלעם מודה געווען, ער איז צוריק, ער איז היינט אין געזעלשאפט, ער האט מיר געזאגט, ווען איך זע א אינגל אויף איין זייט גאס לויף איך אויף די צווייטע זייט, און איך דאנק דיר פאר דיין ארבעט, זאג איך אים פארוואס דאנקסטו מיר, זאגט ער, דאס וואס איך בין געזעסן צוויי יאר, דאס האט געמאכט איך זאל נישט טאטשן מער קינדער, ווען איך וואלט ווען ווייטער אנגעהאלטן מיט מיין. פארשטונקענע ארבעט, קודם וואלט איך אפגעהארגעט נאך טויזענטער קינדער, און נאכדעם וואלט איך נישט געהאט קיין שלום בית, און מיינע אייגענע קינדער וואלטן געווען אין דזשעפערדי, יעצט פיר איך א נארמאלע ווירטשאפט. אין א מקווה גיי איך נישט, נישט דא דער טאג וואס קען מיך ברענגען צו גיין אין א מקווה, און נישט אין קיין סווימינג פול, און איך וואטש זייער וואס איך טו. שוין, ברוך השם. כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל ער האט דאך שוין היינט א זאג געזעסן ער איז אקעי. יעצט איז אזוי, אברומי רובין האט געדארפט היינט ארויסקומען, היינט איז געווען דאנערשטאג, אבער איך הער זאגן ער קומט ערשט ארויס אפאר טעג ארום, איך ווייס נישט פונקטליך ווען און פארוואס, און איך וויל איין זאך מסביר זיין, דער עולם האט אזא משוגענעם צוגאנג צו יעדע זאך קרום קאפויער. נחמיה האט געזאגט דעם פורים. ער האט געווען אביסל היי הער איך. ער האט געזאגט דעם פורים אז די גאנצע עונש פארוואס ער זיצט איז ווייל ער האט באליידיגט א יתום און האט אים איינגעזעצט. דו פערד וואס דו ביסט, דו האסט געטאטשט א מיידל דעם רעבנס א טאכטער זי איז א נידה דאורייתא. דו חזיר וואס דו ביסט, דו האסט געקוקט ווי מ'טאר נישט און האסט געטאטשט ווי מ'טאר נישט און האסט בועל געווען ווי מ'טאר נישט. דאס האט דיך דארט אריינגעשטעלט. דיך האט מען נישט אריינגעשטעלט ווייל האסט איינגעזעצט א יאסעמע. די זעלבע דארט אברומי רובין. נעם דיך אין די הענט אריין, ביסט א איד א מיליאנער, האסט אסאך געלט, דיין טאטע האט איבערגעלאזט, האסט צוגעקויפט אייגנס, און רבי אהרן נוצט דיך פאר זיין שמאטע. גיי יעצט אריין צו רבי אהרן און פרעג אים פארוואס האט ער נישט געהאלפן זאלסט נישט דארפן גיין זיצן. גיי פרעג רבי אהרן, זאג ביסט געווארן חלילה א יורד, איך וויל האבן א לאון פון פופציג טויזנט דאלער, ער וועט זאגן, איך קען נישט, איך ווייס נישט. גייסט דיך פאר דעם מוסר נפש זיין? ער איז א טעראריסט? און ער זיצט אויפן סאטמאר רב'ס בענקל און שלאגט זיך מיט זיין ברודער, האט אונטערגעברענגט די קהילה, און ער איז אין ערכאות, און פאר אים גייסטו דיך שלאגן? דיר איז א חילוק צו זלמן לייב האט צו אהרן האט די קעמפס? ס'איז געווען א איד ער האט געהייסן און בן פלת, די גמרא, די מדרש זאגט א מעשה אז און בן פלת האט געהאט שיינע לאנגע האר, זי האט זיך אויפגעדעקט נישט ווי א אידישע טאכטער מעג זיך אויפדעקן, זי האט זיך געזעצט ביי די טיר, און יעדעס מאל וואס איז געקומען די צוויי הונדערט און פופציג מענטשן פון קרח מען זאל זיך קריגן אויף משה רבינ'ען האבן זיי נישט געקענט קוקן אויף איר זי האט זי האט אויסגעזעהן חצופה זי האט זיך געקעמט די האר אין פאבליק יעצט פארוואס איז און בן פלת נישט ארויס געקומען זאגט די מדרש זייער קלאר זי האט אים געזאגט אזוי אה משה רבינו איז דער מלך קרח וויל ווערן דער מלך. יעצט, דו ביסט משה רבינוס שלעפער, און אז קורח וועט זיין, וועסטו זיין קורחס שלעפער, דעטס אלל. סאו, צו זיין א שלעפער, וואס איז דיר דער חילוק ווער דער בעלעבאס איז אין שטאט? דו ביסט דער שלעפער, אזוי איינער האט אמאל געזאגט, ער גייט נישט צו די וואוטס, וואס איז מיין חילוק דער לויפט צו יענער לויפט, זיי מיר געבן א פעיראל? איך דארף מארגן פאנטשן א קלאק עניוועי. און זי האט זיך ארוי ארויסגעזעצט ווי א חצופה, מען האט מען נישט געקענט דורכגיין, זאגט די גמרא דאס איז חכמות נשים בנתה ביתה, אז זי האט אים געראטעוועט אז ער זאל נישט אריינגיין אין דר'ערד לעבעדיגערהייט. די זעלבע אויך האט אברומי. די ביסט א מולטי מיליאנער ביסט קיינעמס שלעפער נישט. יעצט וואס איז דיר א חילוק צו אהרן האט די קעמפס צו זלמן לייב האט די קעמפס. די האסט געשטערט די אידן ווייסט אלע קינדערלעך זענען געווען צושטערט אוי מ'וועט נישט קענען גיין אין קעמפ די קעמפ איז דאך אזא מין ענדזשוימענט פאר די קינדער קוים עפעס אן אנדערע לופט צו היגע הייסע סאמער דאס האסטו געוואלט שטערן האסט אריינגעשלעפט די קינדער אין דעם טינופות ניין ניין ניין ניין אברומי איך בין דיר א ידיד. איך זאג עס דיר נישט אלץ שלעכט, דער אייבערשטער האט דיר געוויזן וואס דאס הייסט זיצן, אט דו האסט געוואלדיגע זכות אבות, דיין טאטע איז געווען א בעל צדקה, א וואוילער איד, דו האסט געוואלדיגע זכות אבות אז דו ביסט נישט אריינגעפאלן דארט צו טשארלס היינס, ווען דו פאלסט אריין יעצט, זיצט דו צען יאר, טראסט מיר, אברומי לאז דיך אפ פון די אלע שטותים, אלע דיינע ברודער קיין עין הרע זענען זייער סוקסעספול און דו ביסט אויך סוקסעספול, וואס דארפסטו זיין אינוואלווד אין פאליטיק, איך געדענק ווען דו האסט געהאט ברודער וואס זענען געווען די היט מען פאר.

אז זיי ווילן אפקאלן טרי וואן וואן אויף וואלצער, זיי ווייסן נאר נישט וויאזוי ער הייסט, האב איך געזאגט דאס איז נישט קיין פראבלעם, איך וועל דיר זאגן וויאזוי ער הייסט, ער הייסט שמשון וואלצער, פרעגן זיי ווי וואוינט ער אין מאנסי, זאג איך אים דעטס דעטס פאר יו טו פיינד אוט, דו ביסט א מאנסיער, איך האב נישט מיט אים קיין פראבלעם דא אין ווילימסבורג, קאלט ער מיך אפ אז ער ווייסט נישט צו טרי וואן וואן נעמט קער פון מאנסי דאס איז נאר פון ניו יארק, זאג איך אים ליסן, זיי האבן קער גענומען פון תולדות אהרן רעבן, און ס'איז נאו ריזען פארוואס זאל נישט קער נעמען פון אים, דו זארג דיך נישט וועגן די ליגאליטיס. איטס נאן אוו יור ביזנעס דאונט יו ווארי אבאוט דעט. ער האט מיך אנגעקאלט, כ'האב אים ארויפגעלייגט יעצט אויפן האטליין, ער איז נאכנישט דארט, אין צוויי דריי שעה וועט ער קומען, ניין ער איז שוין דארט פון נעכטן נאכט, מענטשן קאלן אפ, דו ביסט גערעכט, ער קומט צו אונז צום מקווה, ער קומט דא, ער קומט דארט, דער איז נאו ריזען פארוואס אונז דארף מיר ליידן פון דעם חזיר, מען דארף אים זעהן ארויס פון דא, און ער גייט נאך געלט, דאס איז אלץ איליגעל וואס ער טוט, ער טאר נישט גיין נאך געלט, ער געבט נישט איין דאס פאר א רעוועניו, און די אלע מענטשן וואס געבן אים געלט קענען האבן גרויסע צרות.

אלעס האבן מיר אונז נאר וויסן צו ס'איז דא דיפרישיעישאנס מיט אפאר זאכן וואס איז טעקס דידאקטעבל באט אדער דען דעט האבן מיר אונז אלעס. ווען זיי פרעגן א מענטש זענען זיי שוין ביי זיך פיניש. און דאונט טינק דעט יור סמארטער דען אונזער גאווערמענט. דאונט טינק סאו. סאו בעסיקלי ער הייסט שמשון וואלצער זיין זון זיצט אין תפיסה ער האט באקומען דרײַ יאר ווייל ער האט געפאטשקעט קינדער ער האט געפאטשקעט קינדער מיט איין מיידלעך, און יענעמס בלוט איז נישט הפקר, דער קוממיותער שייגעץ, דער פריעריגער רבֿ, האָט געהייסן, אַז מע זאָל יענעם אַרויסוואַרפֿן, ער הייסט לעפּקאָוויטש, ווייל ער איז געקומען פֿאָרויס. און דער קוממיותער שייגעץ, דער רבֿ, האָט געזאָגט דעמאָלט, ס'איז נישט ר' בנימין מענדעלסאָן, ס'איז דער זון, כ'מיין, ער הייסט מנחם מענדל, שוין נישט דער היינט, דער, ער איז שוין נישט היינט רבֿ, ער האָט געפּגרט, יונגערהייט, האָט ער אַרויסגעוואָרפֿן דעם לעפּקאָוויטש, האָט דער לעפּקאָוויטש געשריגן, איך האב מיך מיט דיין טאטן מוסר נפש געווען, מיט אראבער זיך געשלאגן דא אז מען זאל האבן א פלאץ ווי צו וואוינען, יעצט ווארפסטו מיך ארויס? און ער האט מיך געזאגט א ליגנט אז ער האט מגדל געווען א בהמה דוקא אין ארץ ישראל וואס דאס טאר מען נישט. דאך אזעלכע בלאפערס די רבנים, איטס אנבעליוועבל. עניוועי, סאו דאס איז אויך א זאך וואס מען דארף וויסן. יעצט מענטשן פרעגן ווער הערשל אשכנזי איז וויל איך ענק זאגן, ער איז א ברודער מיט בערל אשכנזי, און ער איז א שוואגער מיט אן אנדערן חזיר רב וואס הייסט שלמה ישראל מייזליש, און ער איז אן איידעם ביי דעם באקאנטן מורה מורינו הרב יוסף משה מייזליש ווייצענער רב, איר פארשטייט? דאס איז דער חזיר, און ער איז איינגעשטעלט ביי רבי אהרן אין אזא גרויסע ישיבה, און אים טראסט מען אז ער זאל נעמען קער פון בחורים. אמאל פלעגן זיי טון וואס זיי האבן געוואלט, היינט האבן זיי אביסל מער מורא, אבער די גאר גרויסע האבן נאכנישט אזוי מורא, ווייל זיי פילן זיי מען ארויסווארפן דעם בחור. און איך וויל זאגן, יעדער ווער עס האט א זון אין באר התורה, זאלסט וויסן, דיין קינד איז איינגעשטעלט ער זאל נישט זיין א סעקס מען, פרי פאר אלל, פאר דעם ראש ישיבה, הערשל אשכנזי. עניוועי, יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א וויכטיגע זאך, היינט נאכט גייט זיין א גרויסע מיטינג אין בארא פארק ביי רב חזקל ראטה, און מען גייט רעדן וואס מען גייט טון מיט די ישיבות מיט די תלמוד תורה'ס, ס'איז געווארן ליגעלייזד געמבלינג, און מען דארף זען אן עצה וואס צו טון, יעצט כ'האב געוואלט זאגן קודם כל אזוי, ס'שטייט אז עשו קען נישט שולט זיין אויף יעקב נאר ווען יעקב העלפט צו, אויב אהרן און זלמן לייב, דער גאווערנאר האט זיי געזאגט איך וויל האבן אז עטס זאלטס אוקעי'ן, די קאסינאוס, ווען נישט האט עטס נישט מער ביי מיר וואס צו זוכן, האבן זיי געמאכט א חשבון זיי מוזן עס טון, יעצט דאס איז געווען א שלעכטער חשבון אז סקען זיין ער גייט אפילו נישט געווינען ער האט זייער שלעכטע פאולס, יעצט איך וויל פרעגן א זאך, און אז יענער זאגט דיר אזא זאך מעגסטו טון קעגן גאנץ כלל ישראל ווען כלל ישראל האט דארט מיליאנס אינוועסטעד, עט ליעסט האסטו געדארפט זאגן הער אז דו ווילסט עס האבן איך פארשטיי דיך, אבער דיר נישט קיין חילוק צוויי שעה צו פיר שעה פון די שטאט, נעם עס ארויף לעבן אלבאני. נישט ווי אלע קעמפס זענען, מ'האט אריינגעלייגט. ביליאנס אוו דאלערס במשך די יארן, נאר וואס, די רבנים זענען פארפוילט פון קאפ ביז פיס, ער ברויך האבן די וואלן טוט ער וואס ער וויל, יעצט אבער די שאלה און מען גייט יעצט ביי רב חזקל ראטה מען גייט באשליסן, וואס גייסטו באשליסן, האסט נישט וואס צו באשליסן, לאמיך דיר זאגן, אז ס'עט זיין קאסינאס, מען לייגט אריין עפעס איין אינוועסטער בויעט יעצט א האטעל דארט וואס איז געווען די קאנקארד לייגט אריין זיבן הונדערט און פופציג מיליאן דאלער, סאו ס'איז א דריי פערטל ביליאן דאלער, וואס דאס מיינט איז אויף קליין געלט, ער האט שוין אנדערע קאסינאס אויכעט, סאו ער איז דא נישט קיין נייעס. וואס דאס מיינט איז אויף קליין געלט ס'גייט זיין חוטב עציך ושואב מימיך. און די קאסינאס גייט אז ווען דו שפילסט אפאר שעה און דו פארלירסט אסאך געלט געט מען דיר אויבן א בעט אויכעט מען לאזט דיך ארויף אומזינסט אין א בעט זאלסט דיך קענען ווי מען זאגט אויסרוען און מען שיקט דיר צו א זונה אויכעט און אינדרויסן אין אלע קאסינאס דרייען זיך זונות עס האבן זיך דרייען קלינינג לעידיס עס האבן זיך דרייען רוצחים וואס זיי האבן גאנס עטץ געדענקט מען האט אמאל געהארגעט אין די מאונטענס א קאפל עס גייט זיין יעדן טאג די געשיסערייען קוקטס וואס טוט זיך אין אטלענטיק סיטי קוקטס וואס טוט זיך אין לאס וועגאס. סאו איך פארשטיי באמת נישט וואס ווילט עטץ יעצט מאכן אן אסיפה? וואס איינער געט דען געלט צו מאכן די אסיפה? איך ווייס דאך אז ביז יעצט האט מען קיינמאל נישט געגעבן קיין צדקה נאר פאר עשירים, און מען האט קיינמאל גארנישט געטון פאר אידישקייט נאר ווי מען האט באקומען געלט, איז וועלכער משוגענער געט יעצט געלט פאר דעם? די דיעל איז אדורך? און וואס איז איינער דא זאגן איך שטער דעם דיעל? מען לאכט פון דיר, דו ביסט נאובאדי. דו ביסט א טרעידער, ווי מען וויל קען מען דיך אויסניצן, די אגודה ניצן דיך אויס אז מען זאל ליגעלייזן געי. און דא ניצט מען דיך אויס מ'זאל ליגעלייזן אז מ'זאל קענען גיין געמבלינג, דו ביסט נאובאדי, סאו וואס ווילסטו, אויף וואס גייט ר' חזקל'ע פסק'נען, אז מיעל מארט איז כשר ווען ער ווייסט ס'איז טרייפה? ס'דא איינער וואס איז פאנדעט אייך פאר דעם? צו ס'דא עסקנים וואס לויפן ארום און זיי טרייען צו רעיזן געלט? איך וויל זאגן יעדן גביר, געב נישט קיין פעני, זאג פאר יעדן איינעם, ליסטן, די ישיבה גייט מען אויף אין די פאוקענאוס דארט ווי באבוב איז, אין די געגנט, דארט קאסט נאך. פופציג פראצענט ביליגער ווי ביי אונז אין די מאונטענס, און מסתם צוויי הונדערט פראצענט ביליגער ווי ס'עט זיין אפאר חדשים ארום ווען מ'עט דארט מאכן גרויסע אינוועסטמענטס. מופטס אוועק, געט אוט, און דעטס איט, דארט איז דא שיינע בערג, ס'איז דא אסאך בערן ווייל ס'איז נישט דא קיין מענטשן, כן פן תרבו לך חיות השדה, ווייל אז ס'איז דא מער מענטשן דעמאלטס גייען אוועק די חיות אין די וועלדער, סאו מ'הייבט שוין אן נייע זאכן, מ'דארף אראפברענגען נחום ראזנבערג דארף מען געלט, מ'דארף גראבן די טויטע דארף מען געלט, ס'איז אלץ באלאוני. ס'איז דא איינער א הייזיגער מיילעך שטערן וואס ער ארבעט פארן איד, ער שרייבט אריין ארטיקלען, ער האט א זון דא אנשל שטערן, א שייגעץ א מניוול, ער איז א איידעם ביי שבתי קאהן, שבתי כהן קאהן, און דער שייגעץ האט געפירט דאס גאנצע בית מדרש מיט זיינע רישות, און דער טאטע האט אים צוגעהאלפן מיטן צייטונג, און יעצט איז מען געוואויר געווארן אז זיין טאטע, האט געוויסט אלע יארן אז מען גראבט טויטע, נאר הער, ער האט געזאגט ער מאכט אפאר טאלער, פארוואס נישט, וויי נאט, ס'איז דא איינער פון סאטמאר אין ירושלים פון די חשובע פון די הנהלה האט געזאגט צוויי וואכן צוריק, ער האט געזאגט ס'איז געענדיגט די מלחמה, און ער האט געזאגט זאלי ענדיג די מלחמה, ווייל דו האסט פארלוירן, דו זעסט אויס ביטער, האסט דיך געשטעלט אויף איין זייט קעגן יעדן, און דאס האט נישט מיט ציונות, די רבי האט נישט געהאט מיט דעם גארנישט, די רבי האט געהאט מען זאל נישט גיין צו די וואלן ארץ ישראל און מען זאל און מען זאל זיצן דארטן ווי מען זאגט. נישט ווי א בירג, אבער די רבי האט נישט די אלע זאכן האט מען שוין צוגעלייגט מען האט צוגעברענגט אזעלכע משוגעים אזא אפרים שטערן וכדומה, און דער הייזעריגער מיילך שטערן, סא די אלע זאכן זאלן זיך אפשטעלן, האט אים געזאגט פערזענליך, און מסכים. סא וואס וואס האט עטס געטון דא? עטס גייטס מאכן דא עפעס א נייע זאך? א וואס עטס גייטס קעגן גאווערנער אז מען זאל נישט מאכן די קאסינא? ס'איז דורך, יענער האט שוין אינוועסטעד די געלט, ער האט שוין דעם פערמיט. ס'איז דורך, וואס גייסטו יעצט זאגן? גייסט אויפקלינען דעם דזשעניוארי שניי? וואט אר יו קידן? אונז זעהן מיר אויס, איר ווייסט ווי אונז זעהן מיר אויס? ווי עכטע פראסטיטוטס ווי האורס. מיט די אידן האסטו נישט קיין שום פראבלעם אין גארנישט, זיי האבן נישט קיין פאליסי אין לעבן, זיי ווייסן גארנישט, זיי זענען צעלאזטע פערד, ווי מען זאגט זיי צו א דאלער גייען זיי און פארטיג. סאו גיי צו רב חזקאל רוט, איך האף נאר אז איינער געבט געלט פאר די אלע שטותים, ווייל דער גביר איז א גרויסע בהמה, ער דארף עס נישט טון, מען דארף גיין ווייטער און פארטיג. האבן מיר ארויסגעוואקסן ניו יארק, ברוך השם האט אונז נישט ארויסגעווארפן נאר מען צאלט אונז אויס גרויס געלט, וואס די איטאליענער גוים אין בארא פארק און אין מאנהעטן, זיי האבן געזען די פרייז איז רייט, זיי האבן אונז פארקויפט זייערע הייזער. פארשטייסט, די חיים און זלמן לייב האבן געוואוט דערפאר, יעצט מאכט מען אן אסיפה דחיפה להצלת הרי הקאטסקילס, און ווער זאל קומען מרביצי תורה מחנכין גבאי בתי מדרשים וכל מי שנדבו לבו להצלת קדושת וממונם של ישראל. עטס גייט רעדן מ'וועט נישט האבן קיין קדושת ישראל ווייל עטס האט זיך א זיירעם, עטס טאטשטס ענקערע קינדער, און ווער גייט רעדן מ'האט נישט געטראפן נאר איין בהמה ר' משה מנחם ווייס דיין ומורה צדק פאפא, משה מנחם די האסט א קאנטרי דארט? די האסט אינוועסטעד צען מיליאן דאלער דארט? וויפיל האט מען דיר געגעבן פאר די דרשה? פופציג דאלער? די ווייסט ווי די זעסט אויס? זעסט אויס ווי א אפגעריסענער פערד זעסט אויס. און די דארפסט האבן די הונדערט צו די פינעף הונדערט דאלער גיי צו דיין ברודער איז א איד א גרויסער עושר ער געט אסאך צדקה און זאג אים הער אויס מען טראגט מיר אן א דיעל צו רעדן אין א סאבדזשעקט ווי איך קען מיך נישט אויס א סאבדזשעקט וואס כהאב גארנישט דערפון איך האב נישט דארטן לאנד מיט ריעל עסטעיט מיט אלעם דאס הייסט כ'בין אין פאפא קעמפ און געב מיר אפאר דאלער און פארטיג מאך נישט קיין פול אוט אוו יארסעלף יעצט דער אנדערע מרדכי ישראל חיים סאמעט אב בית דין סאמבור דעם קען איך נישט, כ'ווייס נישט ווער ער איז. דיך קען איך, דו מאכסט חוזק פון דיך. יעצט שטייט דאך הזמן לפעול הוא עכשיו, אף על פי שאצל הוואוטס נתנו רשות לקאסינא, געמבלינג, הארורות, לבנות, מכל מקום יהיה רק בג' או ד' מקומות בניו יארק בעזרת השם יתברך אפשר ללחום שלא יהיה סמוך לקעמפ, זאג דו ווייסט אז מ'האט שוין לאנג געקויפט דעם לאנד, ס'שטייט שוין אז יענער גייט אינוועסטן זיבן הונדערט און פופציג מיליאן דאלער. סאו וואס גייסטו יעצט אויפטון? וזכות קדושי עולם יעמוד לימיננו שלא יבא הצר בתוך מחנינו. אהרן זלמן לייב האט זיך עס אריינגעברענגט, וואס ווילסטו יעצט? עשו קען נישט שלעכטס טון פאר יעקב'ן, נאר אז ס'איז דא א יד ישראל באמצע. עניוועי. יעצט וויל איך ענק זאגן אפאר זאכן וועגן די פעדאפיילס. קודם כל, אין ביתר עלית, דאס איז איינע פון די חסידישסטע, דארטן וואוינט נישט קיין איין מחלל שבת. יעצט, וואס איז געשעהן דארטן? אינמיטן די גאס האט מען מאנס געווען א מיידל און די משטרה האבן שוין די גאנצע דארט אין די גאנצע געגנט איז דא די מצלמות אבטחה סעקיוריטי און מען גייט כאפן ווער דאס איז, די מאמע פון די מיידל געקומען געבן א תלונה צו די פאליס אז מען האט געכאפט איר טאכטער בכוח און מען האט אים מאנס געווען, נאכדעם איז דא נאך א זאך מען האט יעצט געכאפט איינער פֿינף און צוואַנציק יאר אלט ער האט געטשעפעט זיין ניס פון די עלף יאר. איז ער איר שוין מאנס מיט גענומען שותפים צוויי קרובים כדי טאמער איינער עט מסר'ן זאל ער מורא האבען ווייל ער האט מיט גענומען די קרוב מען האט זי געסטראשעט אז טאמער איינער וועט וויסען דערפון דעמאלטס וועט מען מאכען זיכער אז די גאנצע שטאט העט רעדען דערפון אזוי סטראשעט מען דאך אז סאו עניוועי יענעם האט מען ברוך השם אויפגעפיקט יא נו אונז האמער אפאר דורכפעלער אונז האמער נאכנישט ווער ס'האט געטוהן די זאך אין ביתר עלית יעצט איז דא א פרומע פרוי האט געזאגט אז אין בית שמש און ביים תחנה פון אוטובוס איז געקומען איינער, דרייסיג יאר אלט געווען, ער האט אנגעהויבן צו שרייען אויף איר און האט איר אנגעהויבן משוגע צו מאכן, גראדע איז דא א פיקטשער אין צייטונג אז ער גייט גאר אנגעטון און אזוי פון קאפ ביז פיס צוגעבינדן, זעט אויס אז ער האט געהאלטן אז דאס הייסט נישט צניעות'דיג, עניוועי, און זי האט געוואלט קאלן די פאליס האט ער צוגענומען דעם טעלעפאן, און אויך האט זי גע'טענה'ט אז איר קינד האט מורא צו שלאפן, און די פאליס איז געקומען, זיי האבן געמאכט חקירות, אין די סוף, מענטשן וואס האבן צוגעזען די פרשה, האבן געוואוסט צו ווייזן ווער דאס איז און מען האט אים אויפגעפיקט. סאו די אלע מיינע וועגן די פרומע איז דאך אזוי, די ווייבער געבן זיי גארנישט, זיי זענען דאך משבת לשבת, חברה גייען אין די גאס ווערן זיי צוהיצט הייבן זיי אן צו שלאגן, דאס איז א חלק פון ארויסגעבן די סעקשועל ווי מען זאגט דיזייערס געבט מען אזוי ארויס. עניוועי מען פיקט זיי אפ וואן ביי וואן, דאנט ווארי אבאוט איט. איטס א סטראגל, ס'פארט, אבער ס'פארט גוט ברוך השם. יעצט די גמרא זאגט טוב שברופאים לגיהנום, ס'איז דא יעצט א פרוי, א פרומע פרוי, וואס האט געגעבן בירט אין שערי צדק, דאס איז די שיינע גרויסע שפיטאל אין ירושלים, און דער דאקטאר ווען ער האט איר געגעבן די עפידורל זאל ווערן אינגאנצן איינגעשלעפט, טענה'ט זי אז ס'האט נאכנישט געארבעט גענוג גוט די עפידורעל און זי האט געפילט ווי ער וואוינט מיט איר. בקיצור מ'האט גענומען די ען עי, בקיצור מ'איז ארויפגעקומען אז ס'איז ליידער אמת געווען. און דעם זאג איך אייביג די אלע אינגעלייט וואס גייען האבן קינדער, קודם כל מ'האט געהאט אמאל אסאך מאל פעלער פון די הצלה וואס האבן אויכעט פאר שוואנגער פרויען פאר זיי האבן געגעבן בירט האבן זיי זיי בועל געווען, ניטאמאל די אלע נעמען. און נאכדעם מיטן דאקטער איז אויך א פראבלעם. דעם זאג איך אייביג פאר יעדן איינעם, יו העוו טו בי אינסייד, די פרוי שרייט קולות, זי ברויך האבן דיין סופארט, אמת דו טארסט נישט קוקן, און אויכעט ווי מען זאגט, ס'איז שווער ווייל זי מאכט קולות, באט יו העוו טו דו איט, יו העוו טו גאו טרו איט, היינט זענען די חיות פון וואלד, ס'איז אנבעליוועבל. סאו דאס לערנט אונז די גמרא, טוב שברופאים לגיהנום. יעצט האמער דא נאך א זאך. אין ירושלים האט מען איינגעזעצט יעצט איינעם וואס ער איז פֿיר און פֿערציק יאר אלט וואס ער האט געטאטשט א קינד פון צוועלף, און ער איז געגאנגען אין די גאס און דאס אינגעל איז געגאנגען מיט זיין טאטן, און ער האט באמערקט אז דאס איז דער מענטש, איז ער צוגעלאפן צום טאטן טאטי ער האט מיך געטאטשט, און דער טאטע האט דאך גראד געהאט א סעלפאון, איך ווייס צו מאושר צו נישט ווייס איך נישט, מסתם נישט ווייל דאס קען מען נישט קאלן צו די פאליס, די ציוניסטישע פאליס. בקיצור מען האט אים אויפגעפיקט. און למעשה איז מען געוואויר געווארן אז ער איז שוין געזעסן אין תפיסה וועגן טאטשן קינדער, און ער שרייט אז ער האט גארנישט געטון פאר דעם קינד, נאר ער טענה'ט אז אלע שכנים רופן אים אלע מיעסע ווערטער, חזיר, מנוול, פארשטייט זיך אליינס פארוואס, ווייל ער איז שוין געזעסן וועגן דעם. יעצט איז די משטרה דערגאנגען אז ער האט נאך געטאטשט נישט נאר דאס קינד נאר נאך אנדערע צען קינדער. שוין. דאס זענען די אלע סוקסעס סטאריס, אבער זאלט וויסן ס'קען נישט זיין נאר סוקסעס סטאריס, אונז האמער דורכפעלער אויכעט, זאלט נישט מיינען. כ'בין געפארן אמאל מאכן א מקווה מסתם פיר יאר צוריק אין אוסטראליע, כ'האב ענק שוין דערציילט, כ'האב געמאכט דארט א מקווה, בקיצור ס'געקומען אזוי ווען כ'האב געענדיגט האבן זיי מיך מכבד געווען צוזאמגערופן די גאנצע חבד בית מדרש, דארט איז חבד זייער שטארק, זאל זאגן א דרשה, האב איך געזאגט פיין איך האב נישט קיין פראבלעם, האבן זיי געמיינט איך וועל רעדן פון הלכות מקוואות, דערווייל האב איך אנגעהויבן צו רעדן פון סעקשועל אביוז פון קינדער, איך האב נישט געוויסט צו עס קומט אן פון זעקס זיבן טויזנט מייל אוועק, צו עס קומט אן מיין מעסעדזש, בקיצור איך גיי נאך צו איינער א לובאוויטשער און נעמט זיך שרייען דו חזיר דו מנוול דו מיט אחוריים להיכל השם מיטן בעק צום אייבערשטן ספר תורה רעדסט אזאלכע ניבול פה? איז געווען דארטן עטליכע מחנכות און אנגעהויבן צו שרייען ער איז גערעכט, איר ווייסט נישט וואס גייט פאר. קיצור דאס האט ארויסגעברענגט א צארן און מ'האט איינגעזעצט פיר מענטשן איינס נאך דאס אנדערע. ס'איז געווארן א מחיה. איז למעשה איז דאך זייער גוט. אבער אונז האמער דורכפעלער אויך. אונז האמער איין מורא'דיגן דורכפאל, ס'איז דא א ישיבה אין ארץ ישראל, די ישיבה הייסט מכון מאיר, ס'איז אזא מאדערן ארטאדאקס ישיבה אין ירושלים, און זיי גייען געבן יעצט פאר דעם ר' יצחק דוד גראנער, ער איז א ברודער פון דעם רב גראנער דער סעקרעטאר פון לובאוויטשער רעבן, און זיי גייען אים אנערן דארטן, ס'איז דא הכנסת ספר תורה. יעצט איז אזוי, ר' יצחק דוד גראנער אליינס, אונז ווייס מיר אז ער איז נישט געווען א פעדאפייל, די צרה איז אבער אז ס'איז דא צענליגע קעיסעס וואס ער האט פארשוויגן און ער האט עס דערשטיקט און ער האט געמאכט זיכער אז ס'קומט נישט ארויס ווייל ער האט געהאלטן אז דאס איז דער נוסח חבד אז אזוי דארף מען זיך פירן און דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם. זיי געבן נאך ארויס הכנסת ספר תורה לעילוי נשמתו. איז אנבעליוועבל. סאו דאס זענען איינע פון אונזערע דורכפעלער. און טאמער מיינט איר אז דאס איז שוין אלעס, דאן האמער נאך דורכפעלער. ס'איז דא א זיבן און צוואַנציק יעריגער בחור איז א פעדעפייל. ער הייסט איזי קעסטיטשער. דער איזי קעסטיטשער איז טאקע דארט אין מעלבערן אוסטראליע. און ער האט געדארפט שטיין אויף טרייעל ווייל ער האט געטאטשט קינדער. און ער האט זיי געטאטשט אין חבד אין אוסטראליע. און למעשה האמער אים פארלוירן. שטעל דיר פאר וואס איז געווען.

און איך האב אנגעהויבן צו רעדן פון דעם סאבדזשעקט, האט זיך אנגערופן די סעקרעטאר דארט, אונז שיקט מען דאך ארויס אזויפיל קינדער אין קעמפס, קומען פון גאנץ פון די גאנצע וועלט פון חבד קומען איבעראל בחורים העלפן, פון וואנעט ווייסט אז זיי זענען נישט קיין פעדאפיילס, האב איך איר געזאגט ליסן, דו דארפסט קודם מוזטו נעמען דרייווער לייסענס מיט אלעם און דו מוזט זיך אנהייבן נאכצופרעגן. און זי האט מיר אזוי באדאנקט, זי האט געזאגט יו אר סאו רייט, און צוויי בחורים וואס זי האט זיך נאכגעפרעגט אויף זיי האט מען געזאגט זענען פעדאפיילס, איינער איז אפילו געווען א רעדזשיסטערד פעדאפייל דא אין אמעריקע, סאו רבותי וועיק אפ און סמעל די קאפי, ווי ניד א לאט אוו עדזשאסטמענטס, שוין דאס איז געווען נײַן וואן וואן, א אן עמורדזשענסי צוגעלייגט, און יעצט האטס מיר אלע א פרייליכן שבת.